קאסעט דרײַ, זייט איינס, איבער די חורבות פון פלוינא פון מיכל בורשטיין, המשך. נקמה. דעם שטאט-וועכטער'ס הארן האט איבערגעריסן די נאכט שטילקייט. דאס יעמערליכע קול האט זיך איינגעגראבן אין דער פינסטערניש און זיך צעטראגן איבער דער שטאט. באלד דערויף האט זיך אנגערופן דער גלאקן-טורעם אינמיטן מארק, צו אים זענען צוגעשטאַנען די גלעקער פֿון די קלויסטער און צו וויסן געטאָן דער ברייטער וועלט וועגן דעם אומגליק וואָס האָט געטראָפֿן פּלוינא. פֿון אַלע זייטן האָבן אַרויסגעשמעקט הינטישע פּיסקעס און געעפֿנט אַ בילערײַ אויף דער שטאָט. פּלוינא איז אויפֿגעריסן געוואָרן פֿון שלאָף, טירן האָבן זיך אויפֿגעפּראַלט און פֿון די גאָרנס האָבן ייִדן גענומען לויפֿן אַראָפּ צו די פֿעדערהײַזער. האַ? וואָס איז? וווּ ברענט? אין וועלכער זײַט לויפֿט מען? באַלד איז אָנגעלאָפֿן סטראַזש מנשה דער אוזשענדאָווער שוסטער מיט די בנים, אָנגעטוען אין מעשענע קאַשקעטן, האָבן דורכגעשניטן דעם מאַרק אין דער קווער. מיט איין האַנט האָבן זיי פֿאַרשפּיליעט די בלאָע בלוזעס און מיט דער אַנדערער די ברייטע פּאַסן מיט די העק בײַ דער זײַט. זיי דעריאָגט האָבן אַלטער אָלוועס און יוקל שנײַדער. מיט גרויס צאָרן און עקשנות האָט גאַלאָפּירט ירוחם אָלרײַט מיטן בענדל אויפן שליפעס מיט די סטראזשאצקער מעדאל אויף דער ברוסט. אנדערע האבן אים דאסמאל מקדים געווען און אויסגעכאפט די בכורה, האט ירוחם שטארק געשאלטן פייוויש'ס דינסט-מיידל וואס האט אים די נאכט אזוי לאנג פארהאלטן. נאך ירוחם'ן שפרינגט ווי אן אגער זלמן איטשע קאניאש און וויל דווקא אלע דעריאגן. פינטלט צו אים ירוחם אלרייט רונדיג מיטן לינקן אויג, דערנענטער זיך נישט, כ'וועל דיר די זשעברעס צעברעכן. נאך אפאר מינוט און ס'לויפן אן סנייעס. אבער דער אידישער כבוד איז געראטעוועט. מנשה מיט די בנים האלטן שוין ווייט. די פייערלעשער האלע איז געעפנט און פארן ראטהויז שטייען אויסגעשטעלט די שפריצערס מיט די פעסלעך וואסער. עס לויפט אן יאווארא דער שענקער אין נאטשאלניק אוניפארם און צעבייזערט זיך אויף די פייערלעשער וואס מען האט מיט די שפריצערס נישט געווארט אויף אים.

דערווייל האבן זיך אין די עקן אויסגעשטעלט רעדלעך, באזונדער אביוואטעלעס און באזונדער אידן. פון אלע זייטן הערן זיך פראגעס און ענטפערס, דער עולם שמועסט זיך דורך אויף א ווייטן מרחק. וואו ברענט? אין קאפעטאוו? ניין, אין באזשעוואלע. אבער ס'איז נאר נישט אין שטאט, און שאדט נישט קיין איד. מ'האט טעלעפאנירט קיין כשענאוו נאך פייערלעשער. אה, ס'איז א נעפל, מ'זעהט נישט קיין רויעך. וואס ווארטן זיי די ק"ק פלוינע סטראזש? דאס גאנצע דארף וועט דאך אוועקגיין מיטן רויעך. דער עולם האט פארלוירן ס'געדולד, מען האט זיך געאיילט און געוואלט שוין זעהן די פייערלעשער אפפארן מיטן גרויסן קלאפעריי און געפילדער. די סטראזש האט זיך אבער לאנגזאם אויסגעשטעלט אין רייען. די פאמפן מאשינען זענען געוועזן איינגעשפאנט, און נעבן יעדן פייערלעשער איז געזעסן א בעבע גידע אדער אן אלוואס און אכטונג געגעבן אויף דער געשפאן. ס'איז געווארן לאנגווייליג. אלץ איז געווען גרייט, נאר איין זאך האט מען נישט געוואוסט, וואו עס ברענט. ירוחם אורייט מיטן בענדל האט ארויפגעקלעטערט אויפן שפיץ טורעם פון ראטהויז און געקוקט דורך א שפעקטיוו אין אלע זייטן, און מיט רעזיגנאציע אראפגעשריגן, נישטא קיין פייער פאניע נאטשעלניק! ס'איז אנגעקומען א קארעטע דער אויבערנאטשאלניק קוקאווסקי, ער האט מיט די ווייסע הענטשקעס א פאכל געטאן צו יאווארן און אפגענומען ביי אים ראפארט. דער שענקער האט זיך אויסגעצויגן אין איין ליניע מיט זיינע ארויפגעקעמטע וואנצעס, אלץ איז אין ארדנונג הער אויבער, אבער קיין פייער זעהט מען נישט. דער אויבער האט זיך גלייך אנגעברוגזט, וואו איז דער נאכט וועכטער? ווער האט דער ערשטער געקלינגן? מען איז געגאנגען מאכן א חקירה ודרישה, דערווייל האט גענומען שארן אויפן טאג. פון די בלאקייט האבן זיך אויסגעשניטן די וועגן און מעשענע קאשקעטן, די נעפל איז צעשוואומען, איצט האט זיך אויסגעשפרייט די געווענליכע פארטאגיקע גרויקייט. פלוצים האט זיך פון דערווייטענס באוויזן א געשטאלט, עס האט געסאפעט, געגעבן צייכנס מיט די הענט, אלע האבן געווארט אין שפאנונג, ס'איז אנגעלאפן דער טויבער עזריאל, פאניע נאטשעלניק, דארטן אין עק די ספולקא. דעם טויבן האבן פארלאזט די כוחות, ער איז געפאלן חלשות. קיינער האט זיך אויף אים נישט אומגעקוקט, מ'האט זיך געלאזט צו דער ספולקא. דא איז אבער נישט געוועזן קיין זכר פון קיין פייער, דאס וואונדער איז געווען נאך גרעסער. באלד האט זיך אבער אלץ אויפגעקלערט. פון פעדערהויז איז ארויס פנחס'ל שניט-סוחר און אויסגערופן מיט א פארצווייפלטע שטימע און פארבראכענע הענט, מ'האט בא'גנב'עט די ספולקא! אידן האבן געבויגן די קעפ צו דער ערד, עפעס האבן זיי זיך דא געפילט שולדיג. די אביוואטעלעס האבן עס באלד באמערקט און געווארפן אויף זיי בליקן פול מיט חשד. די פייערלעשער זענען אריין אין די ספולקא און באטראכט דעם חורבן. די פאליצעס פון שניט זענען געווען ליידיג. שטיקער האַרטע לעדער שיך און וועש האָבן זיך געוואַלגערט אויף דער פּאָדלאָגע. אָן אַ זייט איז געלעגן מיט אַן אָפֿענעם בויך די קאַסע. אין מיטן דערינען האָבן זיך דערהערט אויסגעשרייען, אָ, יעזו! דאָס האָבן די פּאַנעס פֿון קאָמיטעט צו פֿאַרפּוילישן דעם האַנדל, פֿון גרויס פֿאַרצווייפֿלונג זיך געהאַלטן מיט די הענט פֿאַר די קעפּ. בײַ די ייִדן האָבן געפֿלאַמט די פּנימער, בײַ אַ טייל אָבער איז געוואַקסן די צופֿרידנקייט, די שפייז קרעמער און שניט-סוחרים האבן אויף א וויילע פארגעסן אז זיי זענען אידן, רחמנים און גומלי חסדים, און ס'האט זיי באהערשט א מין נקמה געפיל, די ספולקא, זי איז אצינד אויס אויף א לאנגער צייט, נישט פעאיג צו קיין קאנקורענץ. פייוויש דעם אלטן רב'ס האט געטראכט, אזוי איז, אז מ'וויל אלץ פארכאפן מיט אמאל. נישט זיי צאלן די אמת'ע שטייערן, נישט זיי ווייסן פון ליציטאציעס, באקומען קרעדיט פון דער שטאט קאסע, און האבן דעם הורט מאנאפאל פון דער באטש נאפלוינע. די שמחה איז אבער געשטערט געווארן. ס'האבן זיך אנגעהויבן רעוויזיעס ביי די סוחרים. די חרפה איז געווען גרויס און די שאדנס נישט קלענער. די סחורה אין די געוועלבער איז געווארן אויסגעפאקט און צעווארפן איבער די טישן. יוקל שניידער און אלטער וואלפס האבן נישט געקאנט פארטראגן די אידישע באליידיגונג און אויף אייגענער אחריות אנגעהויבן מאכן אן אויספארשונג. ווי געניטע דעטעקטיוון זענען זיי ארומגעקראכן פון הויז צו הויז אין בעטקע געסל, צווישן ציגעלניקעס און שטיינהאקערס, און טאקע דערשנאפט. דארטן האט מען זיך שטילערהייט געקריגט ביי דער חלוקה, ווער עס האט באקומען א פאר שיך, ווער אן אנצוג און ווער פאפירלעך. אבער איידער יוקל און אלטער האבן באוויזן די זאך באקאנט צו מאכן, האט אין קירכעגאס זיך צעטראגן א קלאנג אז די סאציאליסטן האבן בא'גנב'עט די ספולקע.

און אַלעמען האָט עס אונטערגעהויבן, אַפֿילו חסידישע בעלי-בתּים האָט עס פֿאַרדראָסן, כאָטש זיי האָבן געהאַט אַ סך אָנצוּווענדן געגן דעם מחלל-שבת בפֿרהסיא. געוווּסט האָבן זיי בײַ זיך לויטן חוש ההרגשה, אַז חבֿרה קוימענקערער זענען דערין נישט שולדיק, און אַז מיינען מיינט מען טרעפֿן דעם כּלל ייִדן, אין וועלכן מע רעכנט אַרײַן די קוימענקערער. פֿון שעה צו שעה איז געוואָרן אומהיימלעכער. די באַאַמטע פֿון מאַגיסטראַט און אביוואטעלעס זענען ארומגעגאנגען מיט זויערע מינעס און נישט באמערקט ווי אידן ציען פאר זיי די היטלען. אסאך האבן באדויערט וואס ס'האט זיך אין זייערע הערצער דערוועקט אויף א ווייל א געפיל פון נקמה. געקלערט האט מען ווי אזוי יענעם מפייס צו זיין. פנחס'ל שניט-סוחר האט געהאט א פארגעפיל פון נישט גוטס. איז ער דאך געוועזן דער ערשטער וועלכער האט אנגעזאגט די בשורה. ער האט גענומען א ספר און איז אוועק אין שטיבל אריין נישט אהיימגעקומען אויף מיטאג. פייוויש, וואס האט געוואוינט אקעגן איבער די ספולקא, האט פארמאכט די לאדן פון פענסטער און געלאזט אפען נאר א האלבע טיר פון געוועלב. אויך יאנטשי געוואזער האט עפעס דערשפירט פון דערווייטענס. ער האט איבערגעריסן דאס מישן פון די פארבן און איז ארויף צו לייבן דעם שוואגער געוואר ווערן וואס עס הערט זיך מיט די חברה שלום ושלווה. פֿון די טאַנדעטער-װאַרשטאַטן זענען אַרױס די חבֿרים פֿון נאָדל-פֿאַראיין, די נאָדלען פֿאַרשטעקט אין די קלאַפּעס, און געלאָזט זיך גרײט צום קאַמף, ראַטעװען דעם פֿאַראיין. נאָך זײ האָט זיך געלאָזט יוכבֿד מיט אירע לערן-מײדלעך. זי איז געװעזן באַגאָסן מיט אַ ראָזיקער בלאַסקײט. צװײ קלעפּ האָט זי געטראָפֿן. דאָרטן אין װאַרשע זיצן די חבֿרים און װאַרטן, און דאָ צעשטערט מען זײער קאָלעקטיװ-אײגנטום. יוכבֿד איז גרײט זיך צו שטעלן אין קאָן און באַשיצן דעם פֿאַראיין. ווייסן דאס די שוועסטערן און האלטן זי אפ, ווי דעמאלט ביינאכט ווען ס'איז געקומען דער אומבאקאנטער שליח. ביי בעטקע'ס הייזל זענען די חברים אויפגענומען געווארן מיט גרויס פאראד פון אנדערע פראלעטאריער. אויף די שוועלן פון די יאטקעס שטייען קצבים און קריצן מיט די ציין. אקעגן איבער רעווידירט מען אידישע געוועלבער, די אבעוואטעלעס העלפן צו, ברענט אין הארץ א פייער און די פויסטן ביילן זיך. וואלטן די פלוינער קצבים נישט געוועזן אין גלות וואלטן זיי שוין איינמאל אנגעלערנט די ספולקע-לייט. דאס גלייכן שימעלע פשעניצעס, דער פלוינער ברייטבארט. כאטש פֿינף און צוואַנציק חלוצים ווען ער האט מיט זיך, וואלט ער געטאן דאס זעלבע וואס שמעון און לוי האבן געמאכט מיט די איינוואוינער פון שכם. זענען אבער די חלוצים אין בוזשעוואלע, און ער מוז נאך ווארטן דריי חדשים ביז מען וועט אים אננעמען אין קיבוץ אריין. דערווייל איז ער נאך נישט ראוי צו רייניגן די שטאלן ביים פריץ וואס האט דעם טאטן זיינעם אנגעזעצט זעקס טויזנט גילדן. מוז ער אלץ נעמען פאר ליב און טרייסטן זיך אז ארץ ישראל וועט פארט זיין אונזער. די שטאט האט זיך צעטיילט אויף צוויי לאגערן, איין לאגער האט באשולדיגט און דער אנדערע איז געווען באשולדיגט, איז מען ארומגעגאנען מיט פארזארגטע פנימער און געטראכט, ווער ווייס מיט וואס פאר א גזירה עס וועט זיך ענדיגן. אבער פלוצלינג אומגעריכט איז געקומען די ישועה, און פלוינע האט פריי אפגעאטעמט. פון מאגיסטראט זענען ארויס אלטער אלווערס און יוקל שניידער, און געפירט פון ביידע זייטן דעם סערזשאנט אראפ צום שעכט הויז צו, לויטן גאנג און דער נצחון מינע פון די אונטערפירערס האט מען געזען באשיינפערליך אז דא גייט די פלוינער גערעכטיגקייט פארקערפערט אין יוקל'ען מיט אלטערן. די זאך איז קלאר געווארן, און די אבעוואטעלעס האבן זיך שטארק פארשעמט. טאקע אין דער אמת'ן ווי אזוי האבן זיי געקאנט בחינם חושד זיין דעם כלל אידן? האבן זיי אפגערוימט די טראטוארן, און אסאך האבן זיך געלאזט צו א ווארן, דארטן, ביים קלאנג פון די גלעזלעך, האט מען געשטילט דעם פארדרוס צו די אידן, פארוואס יענע זענען אזוי כיטרע און ווייסן זיך ארויסצודרייען פון יעדער לאגע. דערווייל האבן די מיליציאנטן מיט אראפגעלאזטע קעפ ווי אבלים אנגעהויבן מאכן רעוויזיעס ביי די ציגל ארבעטער. גאנצע צוועלף גייעס האט מען געלאזט זעצן. פון די ווייבער האט מען אראפגעצויגן זאמשענע פאנטאפל און נאך אנדערע זאכן. בשעת מעשה האבן זיך די מיליציאנטן גאר שטארק גערויטלט. פייוויש האט צוריק געעפנט די לאדענס פונעם געוועלב און איצט האט ער אינגאנצן אן מורא געשאקלט מיטן קאפ צו די פאנעס פון די ספולקע וועלכע זענען מיט ברוגזע מינעס אהיימגעגאנגען. אידן האבן פארגעסן אין דעם שאדן וואס די ספולקע האט געליטן און געהאט נקמה האט מען אין די אביוואטעלעס וואס די שלעכטס וואס זיי האבן געטראכט וועגן אידן איז נישט מקיים געווארן. ס'איז געווען איינע פון די זעלטנסטע נקמות וואס פלוינע האט ווען עס איז געהאט. על הראשונים אנו מצטערין. גראבסקי'ס גזירות האבן זיך כסדר געמערט, אבער די אייביגע בעלי בטחון פון פלוינע האבן זיך דאך געפונען א טרייסט. א טייל האבן גאר געטראכט, אה, ס'וועט זיי פארמיסט ווערן, לאמיר געדולדיג ווארטן, הינטער די שויבנטירן פון די געוועלבער זענען געזעסן די סוחרים און גלייכגילטיג געקוקט ווי דאס געלע וועגעלע געשוואלן ווי א בארג מעסט אויס די פלוינער גאסן, געסלעך און הייפלעך. אט אן אונטערגאנג, אן עפידעמיע. אוונט צו, ווערט דאס גערער שטיבל פול מיט חסידישע באלעבאטים. קומט מען אנגעזאפט מיט זארגן און מען כאפט א שמועס וועגן טאג זאכן. טיילט מען זיך מיט אנדערע, ווערט גרינגער אויפן הארצן, שעפט מען כח צו דעם מארגעדיגן עול. דער ראש המדברים איז ווי תמיד פנחס'ל שניטסוחר. אין שטאט ווייסט מען אז ער האלט ביים פארן קיין ארץ ישראל, ער לייגט אבער אפ יעדעס מאל די נסיעה ווארט אויף עפעס. אויף וואס קען קיינער נישט זאגן. גייט ער פון רעדל צו רעדל און ווארפט אריין זיין חוות דעת. דאכט זיך, אידן, איך ווייס, עס ווערט אביסל שטילער, הא? דער יושב ראש פון פלוינער שלומי אמוני ווערט ליכטיג אין די אויגן, שמייכלט ער, געלויבט השם יתברך, אבי ס'ווערט אלץ רואיגער, וועט ווערן אויס בהלה און אויס געלויפעריי, וועט מען אויפהערן אומגליקליך מאכן די מענטשן. יאנטשע געוואזער פארשטייט באלד די כוונה פון חיים שיכור'ס ווערטער, דאס מיינט מען זיין חברה שלום ושלווה. ער האט טאקע אריינגעבראכט אסאך געלט אין דער חברה, פון דעסטוועגן דארף מען נישט מזלזל זיין מיט דעם ענין. נעמט ער זיך זיי אויפווייזן אז לא דובים ולא יער, עס הייבט זיך גארנישט אן, איר האט א טעות, די זעלבע צאל ליציטאציעס וואס פריער, אפשר נאך מער. ס'איז אבער פארט דאכט זיך נישט דאס. אוודאי, יעדן טאג נייע אויפטוהן ווי אזוי צו שטיקן דעם איד. נאר גארנישט, מען געוואוינט זיך צו. פנחס'ל האלט מיט געוואזערן, רופט ער זיך אן פשרה'דיג. א איד, על כל צרה שלא תבוא זאגט ער גם זו לטובה. דער אגוד'ניק לאזט זיך אבער נישט און רעדט ארויס בקול רם אזוי אז אלע זאלן הערן. און דארטן מיינט ער איז בעסער? אין די גימנאזיעס לערנט מען תורה אן די היטלען? און חלוצים מיט חלוצות? דא דא דא פארלויפט אים פנחס'ל אינדערמיט, זיי נישט קיין הולך רכיל! עס קומט אונטער דוד מאיר דער מקובל און ווארפט אריין זיין אפגעהאקטע מיינונג. אין גער האט מען גוזר געוועזן. פנחס'לס איידעם האט זיך אנגעכאפט אן שווער'ס רייד, ער האט פארשטאנען בחוש אז איצט איז געקומען די ריכטיגסטע צייט ער זאל זיך נעמען צו דעם אמת'ן תכלית. און דאס וואס די פאליצעס אין אלע געוועלבער ווערן ליידיגער, און שפייז קרעמער און גאלאנטעריע סוחרים פארן קיין ווארשע מיט בלעכן מילך און קעשלעך פלייש און פוטער, איז גראד זייער גוט פאר איהם. ס'וועט זיין ווייניגער קאנקורענץ. אין שווערס האלבן הויז אין באן געסל האט מען אויסגעהאקט א טיהר פון א פענסטער, דער הורטאוויניק האט צוגעשטעלט אביסל סחורה, און דאס פארפאלק איז געווארן פארזארגט מיט א תכלית. ס'האבן זיך געפונען גוטע מענטשן וואס האבן געטענה'ט אז איצט נאכן באגראבן די ספולקע וועט זיך פנחס'לס איידעם אפשר דעראביען פייוויש דעם רב'ס אבער און יאנטשי געוואזער האבן געקוועטשט מיט די פלייצעס און געמורמלט, על הראשונים אנו מצטערים, ואתה בא להוסיף עליהם? ס'איז פונקט געווען דעמאלט ווען לעווי'ס גוף פארלאזט פון די נשמה וואס האט געשוועבט צווישן טייטלביימער און פרדסים האט געמוזט נאכטוהן אלע קרעמער פון די פערדע קאטאגאריע פאטענטן און צושטעלן די סוחרים ארום דעם אייזענעם טויער פוטער און פלייש אין די שטיבער אריין. געוואר געווארן וועגן דעם נייעם געוועלב, האט לעווי א בלאסער זיך אנגערופן צו וואלדמאן דאזאר, ס'איז א בגידה קעגן דער אידישער אומה אריינצולייגן קאפיטאל אין א גלות פרנסה אנשטאט אין ארץ ישראל ערד. ביי די מאשינען און ווארשטאטן פון די טאנדייטערס זענען געזעסן חברים און געפירט א דיסקוסיע וועגן דעם נייעם געוועלבל. אן א זייט שטייען די מייסטערס און מאכן זיך תמ'עוואטע ווי נישט זיי וואלטן געשטיצט דעם קאפיטאל און אפגעהאלטן די נייע ארדנונג וואס דארף אין גיך אנקומען. גרויס איז געווען דאס וואונדער פון די אביוואטעלעס, די מיטגלידער פון קאמיטעט צו פארפוילישן דעם האנדל, האבן געשמייכלט אין זיך און געדרייט מיט צופרידנהייט די וואנצעס. רופט זיך אן דער פאן סענדזשע. העי, העי, די אידעלעך, איז עפעס גארנישט צו באגרייפן? זיי זענען דאך צו קלוג און עפענען זיך דאך א נייעם האנדל, ווען מיר ווייסן אז זייערע געשעפטן זענען פאר'משפט אונטערצוגיין.

דער בירגערמייסטער איז נישטא, קען ער רעדן גאנץ אפן. בילישעוויטש האט א פויערישן שכל, ווילאנג איז דען ער איז אביוואטעל. ער איז דער סעקרעטארש, האט אן אנדערן פלאן. אביוואטעלעס, מיין מיינונג איז, בכדי די ספולקע זאל קענען איבערנעמען דעם האנדל פון די אידן, דארף מען ארויסגעבן אקציעס. מיר וועלן בעטן דעם גלח, דערנאך זאל מען גיין אין די דערפער פארשפרייטן די אקציעס. און אין שטאט אויך. איך זאָג אײַך, דער סעקרעטאַרש האָט כיטרע געשמייכלט, די ייִדן אַליין וועלן קויפֿן אונדזערע אַקציעס. די ספּולקע מאַכט קיין אונטערשיד פֿאַר פֿאַרקויפֿן אַלעמען סחורה, אַ קאַטאָליק אָדער אַ ייִד. דער ראַבין וועט אונדז בײַהילפֿיק זײַן, פּונקט ווי דעמאָלט בשעת די וואַלן. איך וועל דאָס שוין מיט אים דערלעדיגן. מאָרגן וועט ער קומען וועגן מעטריקעס.

צו מנחה צייט איז אין דער גרויסער שול געווארן א שטארק גערודער. יוקל שניידער און אלטער רביס האבן די ערשטע זיך אוועקגעשטעלט מיט א היתכן אזא זאך זאל זיך פארלויפן אין פלוינא, הייסן אידן קויפן אקציעס פון דער ספולקע? האט דער רב פאר ובא לציון גואל אריינגעווארפן אפאר ווערטער, ס'איז גלאט אזוי, אבי נישט איינצורייסן מיטן מלכות. האבן זיי אבער נישט באגריפן וואס פאר א שייכות האט דאס מלכות מיט דער ספולקע. און ירוחם ארייט און זלמן איטשע קאניאטש האבן געטאן א שטארקן קלאפ אויפן באלעמער. האט דער רב פארשטאנען וואס מען מיינט, און איז אוועק פארן והוא רחום און נישט געוויזן זיך אין שול אריין ביז שבת. געשלאגן קאפיטאל האבן אצינד די קעגנער פון יעדן קאפיטאל. די חברים פון נאדל פאראיין האבן געפונען א שפאגל נייעם באווייז פאר זייער אידעא. די אידישע גבירים מאכן שלום מיט דער פוילישער בורזשאזיע, האבן זיי צום צענטן מאל געדרינגן אז אויך אידישע ארבעטערשאפט דארף זיך פאראייניגן מיטן פוילישן פראלעטאריאט צום אלגעמיינעם קאמף. איין צד איז געווען שוין גרייט מען האט אבער נישט געוואוסט ווי אזוי זיך מיט יענע צונויפצורעדן. סענדערל האט געראטן פארזיכטיגקייט, ווייל אויסער פראלעטאריער זענען זיי דאך שגצים וואס האבן נאך געוויסע נאציאנאלע פאראורטיילן, איז געבליבן צו ווארטן אויף דער צוקונפט. דער פאן סענדזשע אבער גייט ארום א פארזארגטער. וואָס גיבן עפּעס ייִדן געלט אויף דער ספּולקע? אָ, מײַנע פֿרײַנד, האָט ער דעם זעלבן אָוונט געזאָגט אויף דער פֿאַרזאַמלונג, די ייִדן זענען כיטרע, זיי האָבן דערבײַ אַ מײן. איך שטעל אַ פֿאָרשלאַג צו זײַן אין דער צוקונפֿט פֿאָרזיכטיק און נישט נעמען בײַ זיי קיין געלט אויף פּוילישע צוועקן. די מיינונג פֿון פּאַן סענדזשע איז אַלעמען אַרײַן אין די מוחות. פֿאַר די אויגן האָט געשוועבט אַ גרויסע סכּנה, איבערהויפּט האָבן זיך געשראָקן די דאַמען. ס'האט קיינער נישט געקאנט געבן קיין ענטפער אויף די פראגע וואס מיינען דערמיט די אידן. מיט א מערהייט שטימען איז באשלאסן געווארן די אידן דערווייל נישט צו פארקויפן קיין אקציעס. אויף די שוועל פון נייעם געוועלב שטייט פנחס'לס איידעם און קייט ליידנשאפטליך די שפיץ בערדל, דאס פענעמל געל ווי וואקס קנעטשט זיך אין פאלדן ביז צו די מייזלישע אויגן וואס זוכן ערגעץ א לעכל ווי זיך צו באהאלטן.

דאס גלייכן די שוועלן, די צעמענטנע שוועלן, אזוי ווי זיי האבן פארלאנגט. דער אריינגאנג זאל זיין באקוועם. אויך די וואג איז געסטעמפלט. אבער די פאליציס זענען ליידיג, פונקט ווי אין אנהייב ווען דער סטאליער האט זיי געמאלן. ווארטן די פאכן, מען זאל זיי אויספילן.

און אָט אַזױ, טראַכטנדיק און קײַענדיק דאָס שפּיץ בערדל, װערט פּינחסלס אײדעם אָנגעשפּאַרט אױפֿן חובֿות-בוך פֿאַרנאַכט-צו אַנדרימלט. די חמץ-אַקציע. די פֿײַכטע ערד אַרום פּלוינע האָט זיך פֿאַרצױגן מיט אַ גרין הײַטל, און דערטראָגן צו דער שטאָט אַ פֿעטן ריח פֿון פֿונאַנדערגעוואָרפֿענעם מיסט איבער די פֿעלדער. די געסלעך און הייף זענען געוואָרן טרוקן, באַהויכט פֿון יונגע פֿרילינגס-ווינטלעך, וואָס האָבן זיך דורכגעטראָגן אַזוי לײַכט, ווי קינדערישע חלומות. אין דער נאַכט האָט אַ העלע בלוילעכע ליכטיקייט זיך פֿונאַנדערגעגאָסן איבער דער שטאָט, און די פֿולע לבֿנה איז געזונקען אין טײַך און אַלע ווײַלע זיך אָנגעכאַפּט, ווי אַ טרינקענדיקער, אן די שיטערע ווייסע וואלקנדלעך וואס האבן זיך געבאדן אין זיין בלויער טיפעניש. פון ערגעץ א פעדערהויז קומט ארויס א איד מיט אן עמער אין דער האנט, ער מיידט אויס די אפענע ברונעמס אויף די הייף און גייט צו דער שטאטישער פלומפ. דורך טיהר און פענסטער טראגט זיך א היימישקע האקעריי און קלאפעריי, באגלייט פון פארשידענע ריחות און קולות. פֿון אַ זײַטיק געסל קומט אַרױס עטל, יוכבֿדס שװעסטער. זי גײט געאָרעמט מיט קלמן אײַנבינדער. אירע בלױע אױגן פֿינקלען דורך די צװײ חדשים איז בײַ איר פֿאָרגעקומען זײער פֿיל װיכטיקע נײַעס. קלמן װײס עס נאָך נישט. זאָל זי אים שױן זאָגן, אַז איצט איז זי שױן מסכּים צו גײן לעבן מיט אים אָן װעלכע ס'איז אױסרעכענונגען? יאָ! אַזױ דיקטירט איר דאָס האַרץ. קלמן איז דאָך אַ העלד, איר, עטלס העלד. קלמן פֿילט עס אָבער נישט. און אפֿשר פֿילט ער דאָס יאָ, און מאַכט זיך נישט װיסן. עס שפּאַצירן אַצינד אױך לובאַ מיט מאַטעסן. זי גײט מיט פּאַמעלעכע אַריסטאָקראַטישע טריט, ער אַ ביסל אָפּגערוקט פֿון איר, די נאָענטקײט זאָל נישט אױסקומען צו באַנאַל. ער רעדט דאָך עפּעס אַצינד װעגן נאַטור-װיסנשאַפֿט. און לובה פלייסט זיך צו געדענקן אלץ וואס זי הערט פון אים. דאס נייע ווארט איז בעלשע. איז טאקע פארהאן ליבע צווישן בלומען? לובה קען דאס נישט באגרייפן. און נאך א זאך פארשטייט זי נישט. אט צום ביישפיל מאטעס. ער איז דאך שוין עפעס אויס פלוינער. א גאנצער ווארשעווער. נו, ליבט מען זיך טאקע אזוי אין ווארשע אויך? מען האלט אין איין רעדן וועגן ביכער? ווען זשע ווארט מען זיך אין די טעאטערן? ווען גייט מען אין די אלייען? און לובע פילט אז ס'איז אין איר איר זייער שווער פונאנדערצוקלויבן זיך אין דעם פראבלעם פון ליבע. ס'ווערט א געגייעריי אין שול אריין. פייוויש, דער קאלאניאל סוחר, איז לעצטנס ביי זיך זייער געפאלן. גייט ער דאס יאר נישט אין שטיבל אריין,

הערט זיך א זיפץ, גיט עמיצער א קרעכץ, כאפט מען זיך אז ס'איז זמן שמחתנו און מ'טאר נישט אריינפאלן אין עצבות. אין בעטקעס געסל איז א געגעעריי פון חברים, דאס מאל איז דאס פארחושכ'דיגע געסל אויפגעשטאנען געגן דער שול גאס, מורד געוועזן און דערקלערט מלחמה. גייען יונגן, גייען חבר'טעס אין פאראיין אריין, פילן זיי אלע אז ס'איז יום טוב און גרייטן זיך שטארק צום טיי אוונט.

און דא קומט באלד אן דער ערשטער מאי דער טאג פון פרייהייט. איז אבער פארהאן אן אויג, א נישט פארגיניג אויג, וואס טוט אויף אלעם אכטונג. ווערט דעם סערזשאנט פארדעכטיג דאס געלויפעריי פון די טשעלאדניקעס אין בעטקע געסל. ווען לויט זיין שכל נאך דארפען זיי איצט זיין גאר אין שול. גייט ער צו א פענסטער, קלאפט אן, קומט ארויס סאמנער מיט אַן אויפֿגעשטעלטן קאָלנער מיט אַראָפּגערוקט היטל ביז איבער די אויערן און רוימט אים עפּעס אײַן אין אויער. עפֿנט דער סערזשאַנט אַ פּאָר שרעקעוודיקע אויגן, שאָקלט צו מיטן קאָפּ און גייט אַוועק אויפֿן מאַרק צום לעצטן הייזל. דאָרטן הענגט אַ שילד מיט אַן אויפֿגעמאָלטער שאַנק. ליינט ער איבער דעם נאָמען און בײַנאָמען און שטעלט זיך אַוועק קעגן איבער אויף דער צווייטער זײַט וואַרטן. זעט ער, ווי אין דעם הייזל גייען אַרויס מיידלעך און טראָגן עפּעס געהיימס.

די אנטדעקונג איז געווען אומדערווארט און שרעקליך. די האר האבן זיך ביי אים אויפגעשטעלט ווי ביי א יעזש. דאס פנים האט געהאט דעם אויסדרוק פון איינעם וואס האט ענדליך אנטדעקט א שרעקליכן פארברעך. א מיליציאנער האט זיך אויסגעצויגן אויף אלע פיר, ארונטערגערוקט זיך אונטערן בעט. דער סערזשאנט האט געקוקט אויף זיין אונטערשטן חלק מיט גרויס דערווארטונג, ביז יענער האט ענדליך אפירגעצויגן צוויי הינדלעך מיט אפגעהאקטע קעפלעך אויפן קוילערישן שטייגער. דער סערזשאנט האט אזש א ציטער געטאן, ער האט געווארפן אויף ליפן א נצחון בליק, אזוינער ביסטו? אליין קוילעסטו אן דעם זשעזאק? אויב אזוי וועט מען ביי דיר געפינען נאך עפעס. ליפא קלערט אויף דעם סערזשאנט, פאניע סערזשאנטשע, ביי אונז אידן איז אזוי ווי ביי אייך קריסטן, ווער עס איז פרום און ווער נישט, גלייך ווי ביי אייך. אבער אליין שעכטן אן א חלף אזוי גלאט מיט א האק, דאס האט נאך קיין איד נישט געטאן אין פלוינע.

אבער סקאנדאלן האט ער בטבע נישט ליב. בעסער נישט האבן צו טוהן מיט דער שווארצער באנדע, איבערהויפט ווען די פאליציי הייבט זיך שוין אן צו מישן. וויל ער פאררייבן די גאנצע געשיכטע און באקלערט שוין א פלאן, פאניע סערזשאנטשע! אבער אין דער מינוט האט וואלענטי אראפגעצויגן פון די שאנק עפעס לענגליכדיגס און שמאלס, פארדעקט מיט צייטונגען. פון אונטערן פאפיר האט געשלאגן א פארע. ביי ליפּא'ס ווייב איז פארפלאמט געווארן דאס פּנים, זי האט פארן סערזשאנט אראפּגעלאזט פארשעמטע אויגן. דער סערזשאנט האט אנגעקוקט דעם קארפּוס דעלעקטי מיט פארדאכט און געטראכט א וויילע, דערנאך זיך דעצידירט און מיט דער שפּיץ פון זיין באגנעט אויפגעדעקט דאס געהיימניספולע. א ווארעמער זיסער ריח האט אים א שלאג געטוהן אין פּנים אריין, גערייצט די נאזלעכער און א וועק געטאהן דעם אפּעטיט. ליפּא מיט'ן ווייב זענען געשטאנען אין א פארלעגנהייט. פון זייערע נישט היימליכע מינעס האט ער פארשטאנען אז די זאך איז נישט אין ארדנונג און מיט דעם קעזקוכן ווערט אפגעטון א פארברעכן. אויף סערזשאנטס שטערן האט זיך באוויזן א קנייטש. ס'איז אים קשה געוועזן צו פארשטיין וואס פאר א שייכות האט דער קעזקוכן מיט די קאמינקערער. אבער באלד האט ער זיך געכאפט אז היינט איז דאך וויעלקאנאץ ביי אידן. טעגא זשידאם ניע וואלנא, טא או ניך חמץ. פאניע סערזשאנטשע האט זיך ליפא'ס ווייב אנגעהויבן צו בעטן. ער האט אבער נישט געלאזט צו זיך רעדן, געווען צופרידן מיט די רעזולטאטן פון די רעוויזיע. וואלענטי, נעם די געקוילעטע הינדעלעך מיט אפגעהאקטע קעפלעך, און דו, ווינסענטי, נעם דעם קעזקוכן, קומט צום ראבין, די אידלעך מאדלען זיך איצט. ליפּען איז געװאָרן פֿינצטער פֿאַר די אױגן. ער האָט געפֿילט, אַז דאָס װעט אַװעקהרגענען דעם טאַטן, דוד מאירן, װאָס איז אַזױ אױך, װי האַלב צערודערט. די מומע יענטעלע װעט אים אַצינד מאַכן סקאַנדאַלן אין די גאַסן, פּונקט װי דעמאָלט, װען ער איז צוריקגעקומען פֿון פּאַלעסטינע, גענומען זיך צו סטאָלערײַ און אַזױ אַרום געװאָרפֿן אַ פֿלעק אױף איציק לײבס משפּחה. דאָס װײַב איז געשטאַנען בלאַס, װי אָן לשון, ליפּע האָט זיך צוגערוקט צו דער טיר. פּאַניע סערזשאַנטשע! דער סערדזשאנט האט א כאפ געטאן דעם באגנעט און אריינגעשטאכט אים אין קעז קוכן, האט א ווארף געטאן דעם לעצטן פיינטליכן בליק אויף ליפן, היט דיך! דו וועסט נאך גיין אין קייטן! אלע דריי זענען ארויס פון שטוב. דא א רב אין שטאט און גארנישט! מיד זיצן ביי די לעצטע שטענדערס די בעלי מלאכות און קייען די תפילה. די אויגן קלעפן זיך און די פיס האבן איין פארלאנג, ציט אונז אויס און לאזט אונז אפרוען די קניען, אבער די בענדעטעס מיט די בעטקעס זיצן שוין נישט, זיי איילן זיך אהיים, דארטן ווארטן אויף זיי די קעניגרייכן, פארטשען זיי אונטער די נעז די לעצטע ווערטער פון דאווענען, און קוקן מיט רוגזה אויפן ציגנבאק וואס האלט זיי אויף אזוי לאנג מיט זיין אויסשפייען. טאטעס וואס האבן שוין דערוואקסענע זין קוקן ארום זיך זוכן אין אלע זייטן די בנים, אבער די יונגן האבן אויפגעהערט צו קומען אין שול אריין, טראכטן זיי אז אין שול ווערט שיטערער פון טאג צו טאג, דער עולם מתפללים צעגייט ווי פוטער אויף די זון, שאקלט שלום קצב מיטן קאפ און רופט זיך אן צו בעבי יודא'ן, הערסטו בעבי גנב, כ'זאג דיר די היינטיגע פראנטן האבן געמעגט ביי אונז לערנען שטיוול פוצן, קיין גרויסע צדיקים איז מען טאקע נישט געוועזן, אבער יום טוב, פסח נישט קומען אין שול אריין? א פייער מעג טרעפן די היינטיגע וועלט. בעבי יודא, ווי מ'וואלט נישט געמיינט זיינע זין האלט מיט. טאקע, וואס איז דא צו רעדן? פון אן עבירה'לע איז מען נישט אפגעשטאנען. געדענקסט שלום יענע זאכן? דערמאן זיך נאר אן חיה'ן די צדקת'טע. איינמאל שבת חול המועד, כ'געדענק עס ווי היינט, האבן מיר דאס צורעכט געמאכט די רביצין, מ'האט איר אויסגעליידיגט דאס גאנצע שפייז שענקל. אז איך דערמאן מיך בין איך נאך היינט זאט. אבער ווי קומט דאס צו אידישקייט? וואס פאר גאט איז פאר גאט, און וואס צו לייטן איז צו לייטן. שמואל בעטקע שלינגט אראפ די לעצטע ווערטער פון עלינו, גיט א שפיי און ווארפט אריין א זיפץ. א דור אויפגעוואקסן? דאווענען נישט גאנצע חדשים, דעסגלייכן די מיידן? אינמיטן שול האט זיך דערהערט דער ערשטער קאלטער גוט יום טוב, און דער עולם האט זיך א לאז געטון צו דער טיר, אבער פלוצים האבן זיך אלע א צי געטון צוריק, אויף דער שוועל האָט זיך באַוויזן דער סערזשאַנט, הינטער אים זענען געגאַנגען נישט דרייסט, וואָלענטי און ווינצענטי מיט דער טראָפי, וואָס זיי האָבן געכאַפּט בײַ ליפּע דעם סטאָלער. דער הונגעריקער יאָנטעפֿדיקער עולם איז געשטאַנען פֿאַרגאַפֿט, ס'האָט זיי אַלע מיט אַ מאָל אָפּגענומען דאָס לשון, אינעווייניק האָט בײַ זיי עפּעס געבורטשעט, אי פֿון פֿאַרדראָס, אי פֿון הונגער. דער ערשטער איז צו זיך געקומען הענעך, דאָס קאַנצעלעריע-ייִדל.

דערווייל איז דער עולם צו זיך געקומען. אלטער ראלעס מיט יוקל שניידער, ביידע מיט די סידורים אונטער די ארעמס, און פארשוירענע בערדלעך ווי קלינעס לכבוד יום טוב, זענען צוקומען צו דער טיר מיט רוגזה, אזא חילול השם! פאניע מעליצאנטשע! רוק זיך ארויס מיטן בעקן, מען טאר נישט אין א אידישער בוזשניצא, ס'איז חמץ! באלד זענען צו הילף געקומען די בעטקעס מיט די בענדעטעס, יום טוב'דיגע מענטשן, האבן זיי דאס בלוט געטאן א זעץ אין פנים אריין. וואלענטי איז געשטאנען צוטומלט, געפילט זיך נישט היימליך צווישן אזויפיל אידן, האט ער ארויסגעטראגן דעם חמץ אין פעדערהויז אריין. ס'איז אנגעקומען א צעשראקענער דער רב און אנגעהויבן עפעס צו שטאמלען. דער סערזשאנט האט מיט א געבייזער אים אוועקגעלייגט א פארציע מוסר. פאניע רבין, איר היט נישט גוט אייערע אידעלעך, זיי קומען נישט אין שול אריין, זיצן שבת אין פאראיין, מאדלען זיך נישט, אויף וויעלקאנאץ באקן זיי קעז קוכן פון נישט סוויענטשענע מעהל, עסן נישט קיין מצה, און דער דארט אויפן שאסיי קוילעט אליין הינער ווי ביי אונז קאטאליקן, האקט אפ די קעפלעך מיט א האק, אט האט איר! און דער סערזשאנט האט אויפגעהויבן צום רב'ס אויגן די צוויי געקוילעטע הינדלעך. צווישן עולם איז דורך א ציטער, פון אלע זייטן האט זיך דערהערט, אווא, אזא יונג, אן עוכר ישראל! דוד מאיר'ס זינדל האט זיך עמיצער אנגערופן, און וואו איז דוד מאיר? עלטערע אידן האבן פון גרויס חרפה אראפגעלאזט די קעפ און געשטאנען ווי פאר'משפט'ע. דער רב האט געפריווט עפעס זאגן, פארענטפערן זיך, פארענטפערן קהל, זיין קהל, און דער סערזשאנט האט שוין אריין אין גרימצארן.

אוועקגעשטעלט זיך אויף די שוועלן פון די פארמאכטע קראמען און גענומען איבערשמועסן דאס נייעס. די מלאכים זענען געווארן קריגעריש אנגעשטימט און געזוכט א געלעגנהייט צו מאכן היימליך. זלמן איטשע דער פערד הענדלער און גרעסטער שלעגער אויף אלע ירידים איז געקומען מיט א בלעכענער הענטשקע אין די לעדערנע הויזן. נעבן אים איז געשטאנען ירוחמ'ל רייטניק און געפינטלט געפערליך מיט די אויגן אויף די רעדלעך אידן. שווער געווען צו דערקענען אויף וועמענס זייט זיי שטייען. זיכער איז מען אבער געווען, אויב עס וועט אויסברעכן א געשלעג, וועלן זיי זיין די ערשטע. שלום קצב האט אריינגעשטעקט די הענט אין די הויזן קעשענעס און א זאג געטאן. מ'עט זיי די געדערעם ארויסנעמען דעם גאנצן פאראיין, אזעלכע נישטן וועלן אויסשטעכן א שטאט די אויגן. און איך זאג אייך אז מען דארף זיי לאזן ארעסטירן, האט ארויסגעזאגט זיין באשיידענע מיינונג שמואל בעטקע. ירוחמל רייטניק האט א ברום אריינגעטאן א כאלערע זאל כאפן דעם רב. בעבע יידע דער אמאליגער שיקסע-קריכער האט א שפיי געטאן, אזא כשר ברודער, ס'ארט אים גארנישט, יונגן מיט מיידן בייטאג און ביינאכט אין איין פאראיין, און מ'ווייסט נישט וואס און מ'ווייסט נישט ווען און ווי אזוי. און דיין זונדל? האט שלום זיך אנגערופן, געמיינט צו געבן בעב'ן יידן א שטאך. ירוחמל רייטניק האט א פינטל געטאן מיטן אויג און זלמן איטשע האט ארויסגעצויגן די אייזערנע הענטשקע, נאך א מינוט און דאס געשלעג וואלט זיך אנגעהויבן. געראטעוועט די לאגע האט דער טויבער עזריאל. פונדערווייטנס האט ער דערשמעקט אז דער עולם שמועסט עפעס אפ אן זיין וויסן, איז ער אריין אין רעדל און פון געוואוינהייט אריינגעשטעקט דאס לינקע אויער.

ס'איז אנגעקומען קלמן דער איינבינדער און געמאלדן די חברים אז פונקט צען אזייגער וועט מען זיך שטעלן דאווענען אין פאראיין, יעדער זאל מיטברענגן א חבר'טע. דער עולם האט זיי צוגעווארפן בליקן פול מיט שנאה, אזעלכע ראצערס וועלן פרעסן חמץ אום פסח, ס'וועט זיי די זייטן אונטערהאקן, די קישקעס ארויסלאזן, האט זיך געקאכט שלום קצב. אין הארצן האט אים הנאה געטאן וואס זיין זונדל גייט כאטש אין שול אריין. דער שטאָט-זײגער האָט מיט אַ הײזעריקער שטים אָפּגעכאָרכלט אַכט מאָל. דער עולם האָט זיך אַ כאַפּ געטאָן, אַז אין שול האַלט מען שױן אַװדאי העט-העט, איז מען אַװעק אַהײם נאָך די טליתים. ירוחמל רײטניק האָט אַ פּינטל געטאָן צו זלמן איטשען און בײדע זענען אַרײַן צו יאָװאַרן אין שענק מאַכן אַ שנאַפּס צוליב קוראַזש און פֿאַרבײַסן מיט אַ פּאָר טרוקענע קאָלבאַסלעך. דאָס דאַװענען פֿון פֿאָרנט איז בײַ די מאַנסלײַט אַריבער רואיק, נאָר פֿון אױבן, פֿון הינטער די קראַטעס, האָט זיך פֿון צײַט צו צײַט געהערט אַ זשומערײַ. דאָס האָט מען די אָרעמע מאַמעס אױסגעשטאָכן די אױגן צוליב זײערע זינדעלעך. יענע האָבן צוריקגעענטפֿערט, אױף אַזאַ חוצפּה און העזה האָבן די נגידיתטעס נישט געריכט. חיים שיכור'ס מאמע און חיה די צדקת'טע האבן געשריגן אז מ'זאל ארויסווארפן די ווייבלעך אין די האר און אסתר לאה איז צו ביי דער טיר. די מחלוקת האט זיך באלד איבערגעטראגן צו די מענער, דער שמש האט אנגעהויבן קלאפן באלעמער און ארויפשרייען צו די עזרת נשים אריין, שאט, ווייבער, מ'קען נישט דאווענען! דערווייל האט חברה תהלים פארכאפט דעם באלעמער ס'האָבן זיך דערהערט קולות, אַרױס! אַרױס! מ'װעט נישט לײענען! אין אַ װינקל זענען געשטאַנען צונױפֿגעדרײט און בלאַס, װי די װאַנט, בנימין מלמד, קלמן אײַנבינדערס פֿאָטער, סענדערלס טאַטע און בעריס זאַפּאַרניאַק דער פֿאָטער פֿון די דרײַ נײַנטורנס. אַלע האָבן זיך אָנגעהאַלטן אין די עמודים פֿון באַלעמער װי אין די קרנות-המזבח. דער עולם אַרום זײ האָט געברױזט װי כװאַלעס אין ים. כהרף-עין זענען אַנטשטאַנען צװײ פּאַרטײען. א טייל האבן מעכב געווען דאס לייענען, אנדערע האבן זיך געשטויסן צום ארון קודש. באלד האבן ירוחם אלרייטניק און זלמן איטשע געמאכט א שפרייז איבער קעפ און אקסלען ביז צום באלעמער, און מיט ירוחם'ס אויסגעשריי אלל רייט האט זיך אנגעהויבן דאס געשלעג. די ארויסגעשטויסענע ווייבער האבן אויפגעהויבן א קוויטשעריי און געלאפן דורכן מארק אין פאראיין אריין מאכן די זין א שווארצן יום טוב. דערווייל, אינמיטן געשלעג, האבן פייוויש דעם רב'ס און יאנטשע געוואזע געפריווט מאכן א פשרה צווישן די צדדים, פונאנדערנעמען די שלעגערס וועלכע האבן זיך געריסן ביי די בערד און געטרעטן איינער איבערן אנדערן לכבוד התורה, האבן זיי אבער נישט בכיוון געכאפט שטויסן אז ס'זענען זיי אנגעלאפן ממש ביילן אויפן פנים. זלמן איטשע האט געהאקט מיט א בלעכענער הענטשקע אויף רעכטס און לינקס, נישט פרעגנדיג ווער עס איז פאר, ווער עס איז געגן לייענען. ער האט שיעור נישט געטראפן דעם רב און אים זאמאלעוועט. אויף די שטענדערס האט זיך געגאסן בלוט, טליתים און יארמולקעס האבן זיך געוואלגערט אויפן באדן. בעבעס פארגוישטע יונגן, האבן געפונען א שעת הכושר זיך אפצורעכענען מיטן רב צוליב א מעשה מיט דוכענען, זיי זענען געווען כהנים און א ממזר אין די משפחה, זכות אבות איז דעם רב בייגעשטאנען, די בעלי מלאכות האבן דערשפירט אז מ'גייט דא אפטוהן א מעשה נבלה האבן זיי געמאכט א וואנט און פארשטעלט דעם רב, כאטש אין הארצן האט מען אים געווינטשן אל דאס בייז. חדר יונגלעך זעענדיג ווי מ'שלאגט די טאטעס און דעם רבין בנימין מלמד האבן געקניפט און געקאפעט די קעגנער, אין שול זענען אנגעלאפן ווייבער צו ראטעווען די מענער און געשאלטן מיט טויטע קללות, אלעס האט זיך דא אויסגעמישט און געפלאנטערט, די שול האט פארלוירן איר אויסזעהן און גאט'ס הויז איז געווארן א שענק. פלוצלינג האט זיך דערהערט דאס צויבער ווארט פאליציי! און די שול האָט צוריק באַקומען איר גאָטספֿאָרכטיק פּנים. דער פֿאַרגאַלאָפּירטער עולם האָט אַראָפּגעלאָזט די הענט און געבליבן שטיין מיט שרעק אין די אויגן און בושה אין האַרצן. עטלעכע מיליציאַנטן זענען אַרײַן מאַכן אָרדנונג. נאָך זיי זענען אָנגעקומען דער בירגערמײַסטער און דער מאַגיסטראַט-סעקרעטאַר. דער עולם האט באלד אליין גענומען מאכן ארדנונג, אלע אינאיינעם, די שלעגער און די געשלאגענע, האבן אנגעהויבן שרייען, א חילול השם! אין יום טוב, שעמט אייך! דער אנבליק פון די גוים האט אין זיי דערוועקט דעם נאציאנאלן שטאלץ און זיי צוריקגעגעבן זייער אידישלעך אויסזען פון ריר מיך נישט אן, איך בין נישט שולדיג! דער בירגערמייסטער איז געשטאנען אויף דער שוועל און מיט א שמערצליכער גרימאסע באטראכט דאס בילד,

א טריומפירנדיגן בליק, אהא, ווער איז גערעכט? איבערן בעט געגעסל איז געלאפן אן א שייטל אויפן קאפ סענדערל'ס מאמע און געקלאפט זיך מיט די פויסטן איבער די שלייפן, אזא צער האט זיך געטראפן, אזא צער, זאל אויסגיין צו אלע וויסטע פעלדער און וועלדער. נאך איר האט זיך געצויגן א גאנצע שורה מאמעס, גאסזיצערנס, וויסטע אלמנות, וואס מען שטעכט זיי יעדן טאג אויס די אויגן צוליב די וויכאוואניע וועלכע זיי גיבן די קינדער, צומייסטנס פארגיסט מען זיי דאס בלוט שבת אין שול, ווען די זאטע נגידיסטעס האבן די בעסטע צייט און דאס בעסטע ארט צו זאגן זיי מוסר. פון דערווייטנס האבן זיך געהערט א האסטיגע טריט פון די מתפללים, סוף פון זייט איינס, קאסעט דרײַ, המשך, זייט צוויי.